בעזרת השם יתברך מסכת קידושין דף ע' מ'הייבן אן דף ע' עמוד א' די ערשטע שורה אויבן גירי וחרורי איז האמיר געזען אין די משנה אז סיי גרים און סיי עבדים משוחררים זענען ארויפגעגאנגען מיט עזרא קיין ארץ ישראל פרעגט די גמרא מנלן ווי ווייסט מען דאס ענטפערט די גמרא אמר רב חסדא דאמר קרא שטייט א פסוק אין עזרא וכל הנבדל מטומאת גוי הארץ אליהם אז די אלע וואס זענען נבדל מטומאת גוי הארץ עס גייט ארויף אויף גרים מיט עבדים משוחררים וואס זענען זיך מבדיל פון די גוים איז שטייט אין פסוק אז אליהם זיי האבן זיך מצטרף געווען צו כלל ישראל פשט זענען אויך ארויף קיין ארץ ישראל מיט עזרא. זאגט די גמרא ווייטער האבן מיר אויך געזען אין משנה אז ממזירי ממזרים זענען אויך ארויף מיט עזרא קיין ארץ ישראל פרעגט די גמרא מנלן ווי זעהן מיר דאס אין פסוק ענטפערט די גמרא דכתיב שטייט אין פסוק וישמע סנבלט החורוני וטוביה העבד העמוני איז קודם כל האמיר דא א פסוק וואס מיר זעהן מיר דא אז טוביה איז געווען אן עבד עמוני ער איז געווען אן עבד וכתיב און שטייט אין אן אנדערע פסוק כי רבים ביהודה בעלי שבועה לו אז אסאך פון יהודה האבן זיך באשוואוירן צו דעם טוביה פארוואס ווייל כי חתן הוא לשכניה בן ארח ויוחנן בנו לקח את בת משולם בן ברכיה ווייל דער טוביה איז געווען אן איידעם ביי שכניה בן ארח און זיין זון יוחנן איז געווען אן איידעם ביי משולם בן ברכיה יעצט שכניה בן ארח און משולם בן ברכיה זענען געווען אידן און די איידעמער זייערע, איינער האט געהאט אן איידעם טוביה, און די אנדערע האט געהאט אן איידעם טוביה זון יוחנן. יעצט קסבר, די תנא פון אונזער משנה האלט אז עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל הולד ממזר, אז א גוי אדער אן עבד וואס וואוינט מיט א אידענע די קינד א ממזר, קומט אויס אז ווען טוביה האט חתונה געהאט מיט די טאכטער פון שכניה בן ארח, איז אלע קינדער זענען געבוירן זענען געווען ממזרים, פשט יוחנן איז געווען א ממזר, און אז יוחנן איז געווען א ממזר, און ער האט געוואוינט מיט א אידענע די קינדער אויך ממזרים, איז דא זעמער אז. א טייל פון די אידן וואס זענען ארויף מיט עזרא זענען געווען ממזרים, פרעגט אבער די גמרא, ווער זאגט דיך, הניחא למאן דאמר הולד ממזר, אלא למאן דאמר הולד כשר, מאי איכא למימר, פשט נישט יעדער איינער האלט אז א גוי אדער אן עבד וואס וואוינט מיט א אידענע איז די קינד א ממזר, איז דא וואס זאגן הולד כשר, איז אויב אזוי ווייטער ווי איז דא א ראיה אז ס'איז געווען דארט ממזרים, ותו נאך א קשיא פרעגט די גמרא, ממאי דהוו ליה בני, ווער זאגט אז טובי' און יוחנן האבן בכלל געהאט קינדער? דילמא לא הוו ליה בני קען זיין זיי האבן נישט געהאט קיין קינדער פשט קען זיין אז יוחנן איז טאקע א זון פון טובי' אבער ווער זאגט ער איז געבוירן געווארן דורך דעם אז טובי' האט חתונה געהאט מיט די טאכטער פון שכניה בן ארח קען זיין אז טובי' האט חתונה געהאט מיט גויטעס אויך און דארט איז געבוירן געווארן יוחנן חוץ דעם האט ער חתונה געהאט מיט די טאכטער פון שכניה בן ארח און דארט איז נישט געבוירן געווארן קינדער און די זעלבע זאך יוחנן האט חתונה געהאט מיט די טאכטער פון משולם בן ברכיה ער האט אויך נישט געהאט קיין קינדער איז פשט ס'נישט געווען קיין ממזרים איז ווייטער מהיכי תיתי אז דארט איז געווען ממזרים ותו און נאך א קשיא פרעגט די גמרא, ממאי דהכא הוו להו וסליקו, דילמא התם הוו, פשט ווער זאגט אז דער שכניה בן ארח און דער משולם בן ברכיה זענען געווען אין בבל און זענען ארויף קיין ארץ ישראל, קען זיין זיי זענען ביידע געווען אין ארץ ישראל, זענען קיינמאל נישט געווען אין בבל, און ווען טוביה איז ארויף קיין ארץ ישראל דארט האט ער חתונה געהאט מיטן טאכטער פון שכניה בן אורח, אבער ווייטער אונז האמיר נאכנישט קיין ראיה אז די ממזרים פון בבל זענען ארויף מיט עזרא קיין ארץ ישראל, אלא נאר ברענגט טאקע די גמרא א ראיה פון אן אנדערע פסוק מהכא שטייט אין פסוק ואלה העולים מתל מלח תל חרשא כרוב אדון ואמר ולא יכלו להגיד בית אבותם וזרעם אם מישראל הם פשט די פסוק רעכנט אויס כל מיני מענטשן זענען ארויף דארט מיט עזרא זענען ארויף מענטשן פונעם שטאט תל מלח תל חרשא כרוב אדון אמר און די אלע מענטשן האבן נישט געוויסט צו זאגן ווער זייער טאטע זענען ווער זייער מאמע זענען צו זענען בכלל אידן, איז די גמרא דרש'נט די אלע שטעט וואס ווערט דא דערמאנט, תל מלח, אלו בני אדם שדומים מעשיהם למעשה סדום, שנהפכה לתל מלח, תל מלח איז געווען א שטאט וואס די מענטשן דארט האבן זיך אויפגעפירט ווי סדומ'ניקעס, וואס סדום איז דאך געווארן א תל מלח, יעצט ווי רש י ברענגט אז אין סדום איז געווען די מנהג אז איינער האט געשלאגן א פרוי און די פרוי האט מפיל געווען א עובר, איז די מנהג אין סדום געווען אז האסט מפיל געווען א עובר דארפסטו עס משלים זיין, ווי אזוי איז מען משלים אן עובר? מען נעמט די פרוי, מען וואוינט מיט איר, זי ווערט צוריק טראגעדיג, האט מען עס כאילו משלים געווען פשט סדום איז געווען אנגעפילט מיט זנות איז די שטאט די תל מלח איז אויך געווען אנגעפילט מיט זנות פשט ס'געווען דארט ממזרים ווייטער תל חרשא חרשא איז א ענין פון מחרישה פון משתיק זיין איז דאס גייט ארויף אויף די שתוקי וואס מ'האט געזען ביי אונזער משנה זה שקורא אבא ואמו משתקתו דאס א קינד וואס זאגט אבא וואס זאגט טאטע און די מאמע די מאמע מאכט אים שטיל ווייל די מאמע ווייסט נישט ווער די טאטע איז זי האט געוואוינט מיט אסאך מענער ווייטער וואס שטייט אין פסוק בהמשך ולא יכלו להגיד בית אבותם וזרעם אם מישראל דאס גייט ארויף אויף די אסופי וואס מ'האט געזען אין די משנה, זה הוא אסופי שנאסף מן השוק, א קינד וואס מ'האט געטראפן אינעם שוק, מ'ווייסט נישט ווער די טאטע איז ווער די מאמע איז, מ'ווייסט בכלל נישט צו ער איז א איד, על כל פנים זעט מען דא אז ממזרים זענען אויך ארויף קיין ארץ ישראל, יעצט דרך אגב ס'ווערט דא אויך דערמאנט די שטעט כרוב אדון ואמר, איז דרש'נט די גמרא כרוב אדון ואמר אמר רבי אבהו אז דאס איז מרמז אז אמר אדון אני אמרתי ישראל לפני חשובים ככרוב והם שמו עצמם כנמר, פשט עס גייט ארויף מ'דארף עס דרש'ן אויף פארקערט זאגט רש י אז אין פסוק שטייט כרוב אדון ואמר און רבי אבהו דרש'נט עס כאילו שטייט אמר אדון כרוב פשט אז אמר אדון דער רבונו של עולם האט געזאגט אז איך האב מחשיב געווען כלל ישראל ווי א כרוב, ככרובים עליונים ווי מלאכים, און זיי האבן זיך געמאכט כנמר, וואס נמר זאגט רש י איז א בעל חי, וואס זינדיגט, פשט, כלל ישראל האט געזינדיגט, איכא דאמרי איז דא וואס זאגן פארקערט, אז אמר רבי אבהו, אמר אדון דער רבונו של עולם זאגט אף על פי ששמו עצמם כנמר, אפילו זיי פירן זיך נישט אויף ווי עס דארף צו זיין, הן חשובים לפני ככרוב ביי מיר זענען זיי חשוב ווי די כרובים עליונים ווי מלאכים, על כל פנים האבן מיר דא א ראיה אז ס'איז ארויף געגאנגען מיט עזרא אויך די ממזרים פון בבל, זאגט אונז די גמרא ווייטער אמר רבה בר בר חנה דרש'נט אויך די פסוק, אז כל הנושא אישה שאינה הוגנת לו, איינער וואס האט חתונה מיט א פרוי וואס פאסט נישט פאר אים, יעצט פון רש י איז משמע אז מען רעדט דא פון א פרוי וואס איז פסול פאר אים, נישט סתם א פרוי וואס פאסט נישט, אנדערע ראשונים לערנען אנדערש, על כל פנים, מעלה עליו הכתוב, כאילו חרשו לכל העולם כולו וזרעו מלח, איז די פסוק מעלה אויף אים כאילו ער האט איינגעזייט די גאנצע וועלט מיט זאלץ, ער האט אויסגעאקערט די גאנצע וועלט און איינגעפלאנצט אין זאלץ, וואס זאלץ מאכט קאליע די ערד, שנאמר אזוי שטייט אין פסוק, ואלה העולים מתל מלח תל חרשא, חרשא איז א ענין פון חרישה, און די פסוק זאגט דארט ווייטער ולא יכלו להגיד בית אבותם אז זיי האבן נישט געקענט די יחוס פשט מען רעדט דא פון א פרוי וואס איז פסול איינער וואס האט חתונה מיט א פרוי וואס איז פסול איז כאילו ער זייעט איין די ערד מיט זאלץ פשט ער מאכט קאלע די ערד און אזוי ווי ווען איינער פלאנצט איין די ערד מיט זאלץ האט ער נישט הנאה פון דעם איז אזוי אויך איינער וואס האט חתונה מיט א פרוי וואס איז פסול האט נישט הנאה פון זיינע קינדער ער האט משחית'דיגע קינדער זאגט די גמרא ווייטער אמר רבה בר רב אדא אמר רב כל הנושא אישה לשם ממון איינער וואס האט חתונה מיט א פסול'ע פרוי מיט א פרוי וואס מען טאר נישט וועגן געלט ווייל זי האט געלט איז קודם כל הויין לו בנים שאינן מהוגנים, העט ער האבן קינדער וואס זענען נישט צו די זאך, וואס זענען אויך פסול, שנאמר אזוי שטייט אין פסוק בהשם בגדו כי בנים זרים ילדו, איז זעהן מיר אז די קינדער זענען פסול, יעצט ווי ווייסט מען דא אז מען רעדט פון איינער וואס האט חתונה געהאט מיט א פרוי וועגן געלט, העמיר שוין זעהן פון די המשך הפסוק, ושמא תאמר, ממון פלט, עסטו מיינען, אז פיין, די קינדער האט ער דערלייגט, די קינדער זענען פסול, אבער די געלט כאטש האט ער, תלמוד לומר וואס שטייט ווייטער אין פסוק, עתה יאכלם חודש את חלקיהם, אז די שונאים וועלן אויפעסן די געלט ביז א חודש, פשט זאל דערלייגן די געלט, איי ושמא תאמר וועסטו מיינען חלקו ולא חלקה, אז דער מאן, דער מאן האט געזינדיגט, ער האט גענומען א פסול'ע פרוי, ער דערלייגט די געלט, פשט, ווי רשי זאגט די נכסי צאן ברזל, וואס דאס גייט פארן מאן, דאס דערלייגט מען, אבער די נכסי מלוג, וואס דאס באלאנגט פארן פרוי, די פרוי האט נישט געזינדיגט, איז אפשר זי העט נישט דערלייגן איר חלק, תלמוד לומר חלקיהם, שטייט חלקיהם, ביידע דערלייגן די געלט, ושמא תאמר לזמן מרובה וועסטו מיינען, יא, אבער לפחות פאר א לאנגע צייט וועלן זיי האבן די געלט, און שפעטער וועלן זיי עס דערלייגן, ניין, תלמוד לומר חודש, וואס מיינט חודש, מאי משמע, אמר רב נחמן בר יצחק חודש נכנס וחודש יוצא, וממונם אבד פשט ביז א חודש, דערלייגן זיי די גאנצע געלט. זאגט די גמרא ווייטער, ואמר רבה בר רב אדא, ואמרי לה אמר רב סלא אמר רב המנונא, כל הנושא אישה שאינה הוגנת לו, איינער וואס האט חתונה מיט א פסול'ע פרוי, אליהו כופתו, איז אליהו הנביא בינדט אים צו, והקדוש ברוך הוא רוצעו, און דער רבונו של עולם געבט אים מלקות, ותנא, און מען האט טאקע געלערנט אין א ברייתא, על כולם, פשט אויף אלע, דהיינו ווי רשי זאגט אויף כהנים לווים ישראלים וואס האבן חתונה מיט פסול'ע פרויען, איז אליהו כותב והקדוש ברוך הוא חותם אוי לו לפוסל את זרעו ולפוגם את משפחתו ולנושא אישה שאינה הוגנת לו אליהו כופתו והקדוש ברוך הוא רוצעו דאס אזוי ווי מ'האט פריער געזען און די ברייתא פירט אויס וכל הפוסל פסול איינער וואס פסל'ט אנדערע פשט איינער וואס האקט א גאנצע צייט אויף אנדערע משפחות איז א סימן אז ער אליין איז פסול ואינו מדבר בשבחא לעולם און ווי רשי זאגט די דרך פון א מענטש וואס איז פסול איז אז ער קען נישט טרעפן א שבח ביי קיינעם ער האקט א גאנצע צייט אויף יעדעם, ואמר שמואל לייגט שמואל צו, במומו פוסל, פשט די זעלבע זאך וואס ער האקט, דאס איז זיין מום, אז דו זעסט ער רעדט אויף אנדערע אז זיי האבן יענע און יענע חסרון איז א סימן ער אליין האט די חסרון, פארציילט טאקע די גמרא א מעשה, ההוא גברא דמנהרדעא, ס'איז געווען א מענטש פון נהרדעא, דעל לבי מטבחיא בפומבדיתא, געווען אין פומבדיתא, און ער איז אריין דארט אין א בית מטבחיים אין א פלאץ ווי מען פארקויפט פלייש איז אמר להו האט ער געבעטן דארט פון די מענטשן וואס פארקויפן פלייש הבו לי בישרא געטס מיר פלייש אמרי ליה האבן זיי אים געזאגט נטר עד דשקיל שמעיה דרב יהודה בר יחזקאל וניתיב לך ווארט צו דער משמש פון רב יהודה בר יחזקאל איז דא רב יהודה בר יחזקאל איז געווען דער ראש ישיבה פון פומבדיתא ווארט צו ביז אונז געבן מיר אים די פלייש נאכדעם וועט מען דיר געבן אמר האט ער זיך אנגערופן מאן יהודה בר שוויסקל דקדים לי דשקיל מן קמאי ווער איז דאס דער יהודה בר שוויסקל וואס קומט פאר מיר וואס נעמט פלייש פאר מיר? יעצט פשט ער האט גערופן רב יהודה בר חזקאל יהודה בר שוויסקל, שוויס, שוויסאק ווי רשי זאגט איז א ענין פון א געבראטענע פלייש וואס פרעסערס פלעגן עסן, פשט ער האט מזלזל געווען אין רב יהודה בר חזקאל, אזלו אמרו ליה לרב יהודה, מען איז געגאנגען פארציילן פאר רב יהודה וואס דא איז געווען, שמתיה, האט ער אים אריינגעלייגט אין חרם, אמרו, האט מען אויך געזאגט פאר רב יהודה אז רגיל דקרי אינשי עבדי, דער מענטש, ער רופט אסאך מענטשן עבדים, ער האט ליב צו רופן מענטשן עבדים, אכריז עליה דעבדא, איז געגאנגען רב יהודה און האט מכריז געווען די גאנצע שטאט אז דער איד איז אן עבד, מען טאר זיך נישט משדך זיין מיט אים, אזל ההוא איז געגאנגען דער איד, אזמניה לדינא לקמיה דרב נחמן, ער האט גערופן רב יהודה אין דין תורה פאר רב נחמן, אייתי פיתקא דהזמנא, איז אנגעקומען צו רב יהודה א כתב הזמנה, אזל רב יהודה לקמיה דרב הונא, איז ער געגאנגען פרעגן רב הונא צו ער דארף גיין דין תורה צו נישט, אמר ליה, האט רב יהודה געפרעגט פון רב הונא איזיל או לא איזיל זאל איך גיין צו נישט? אמר ליה האט רב הונא געזאגט מיזל לא מיבעי לך למיזל משום דגברא רבה את בעצם דארפסטו נישט גיין ווייל ביסט א חשובע מענטש פשט די דין איז אז א בית דין טאר נישט רופן א מענטש וואס איז חשובער פון זיי אין דין תורה און די ביסט חשובער פון ר' נחמן ווי רשי זאגט אפילו טאקע ר' נחמן איז אויך געווען חשוב ר' נחמן איז געווען דער ראש ישיבה אין פומבדיתא דער דיין פון דער ריש גלותא דער איידעם פונעם נשיא פון דעסטוועגן די ביסט חשובער און מילא בעצם דארפסטו נישט גיין אלא משום יקרא דבי נשיאה קום זיל, אלס די כבוד פונעם נשיא, וואס ר' נחמן דארט אן איידעם, איז גיי אהין. שוין, איז אתא, איז רב יהודה טאקע געגאנגען צו ר' נחמן, אשכחיה דקעביד מעקה, ער האט געזען ר' נחמן האלט אינמיטן בויען א מעקה, אמר ליה, האט רב יהודה אים געזאגט לא סבר לה מר להא דאמר רב הונא בר אידי אמר שמואל האלטסטו דען נישט ווי דער דין וואס רב הונא בר אידי אמר שמואל האט געזאגט אז כיוון שנתמנה אדם פרנס על הציבור, א מענטש וואס איז א מנהיג אויף א ציבור, אסור בעשיית מלאכה בפני שלושה, טאר נישט טון קיין מלאכה פאר מער ווי דריי מענטשן ווייל ווי רשי זאגט ס'איז א גנאי פאר א דור אז זיי זענען אונטערטעניגט אז זיי זענען אונטער א מענטש וואס האט נישט משמשים זאלן ארבעטן פאר אים פשט דו טארסט עס נישט טון אמר ליה האט ר' נחמן אים געזאגט פורתא דגונדריתא הוא דקא עבידנא איך מאך סך הכל א קליינע מעקה יעצט ער האט נישט געזאגט מעקה ער האט געזאגט גונדריתא גונדריתא איז אויף א צווייטע שפראך אזא בעסערישע שפראך אמר ליה האט רב יהודה געזאגט צו רב נחמן, מי סניא מעקה דכתיב באורייתא, או מחיצה דאמור רבנן, וואס נוצסטו אזעלכע פענסי ווערטער אזעלכע בעסערע ווערטער, קענסט נישט נוצן די ווארט וואס שטייט אין די תורה מעקה, אדער די ווארט וואס די חכמים נוצן מחיצה, אמר ליה. שוין, רב נחמן האט זיך נישט צוטון געמאכט, רב נחמן האט אים געזאגט, יתיב מר אקרפיטא, זעץ זיך דא אוועק אויפן באנק, א קרפיטא איז א באנק, אויך א בעסערישע לשון, אמר ליה, האט רב יהודה אים געזאגט, ומי סני ספסל דאמור רבנן, או איצטבא דאמרי אינשי קענסט נישט נוצן

פארוואס רופסטו עס נישט איספרגוס אזוי ווי די חכמים רופן עס, אדער אנפק ווי נארמאלע מענטשן רופן עס? אמר ליה האט ר' נחמן אים געזאגט, תיתי דונג תשקינן, פשט ר' נחמן האט זיך אנגערופן מיין טאכטער דונג זאל קומען אנטרינקען פארן עולם דא טרינקען, אמר ליה האט רב יהודה זיך אנגערופן הכי אמר שמואל א מימרא פון שמואל, אין משתמשים באישה, מען טאר זיך נישט באנוצן מיט א פרוי, ווייל די פרוי זאל נישט זיין צוגעוואוינט זיך צו דרייען ביי מענער, האט ר' נחמן צוריק געזאגט קטנה היא, זי איז נאך א קטנה, האט רב יהודה געזאגט נאכאלץ בפירוש אמר שמואל, אין משתמשים באישה כלל, בין גדולה בין קטנה, שוין. האט רבי נחמן ווייטער געפרעגט פון רבי יהודה, נשדר ליה מר שלמא לילתא, ווילסט אפשר זאגן שלום פאר מיין פרוי פאר ילתא? אמר ליה האט רבי יהודה געזאגט הכי אמר שמואל, קול באשה ערוה, מען טאר נישט, ווייל אז איך וועל זאגן שלום זי וועט מיר צוריק ענטפערן און קול באשה ערוה. האט רבי נחמן געזאגט אפשר על ידי שליח, איך קען שיקן א שליח? אמר ליה האט רבי יהודה געזאגט ניין, הכי אמר שמואל, שמואל האט געזאגט דאס טאר מען אויך נישט, אין שואלין בשלום אשה אפילו מיט א שליח. האט רבי נחמן געזאגט אפשר על ידי בעלה, פשט איך אליין, איך וועל איבערגעבן א גריס? אמר ליה האט רבי יהודה געענטפערט ניין הכי אמר שמואל אין שואלין בשלום אשה כלל אפילו נישט מיט די מאן. שוין. שלחה ליה דביתהו די ילתא, די פרוי פון ר' נחמן הערט די גאנצע שמועס וואס גייט דא פאר צווישן רבי יהודה און איר מאן, שיקט זי פאר איר מאן פאר ר' נחמן, שרי ליה תגריה, פארשיק אים, פשט פטר אים אוועק, שיק אים אוועק פון דא, דלא נישוויך כשאר עם הארץ, ער מאכט פון דיר אן עם הארץ, יעדע ווארט וואס דו זאגסט האט ער עפעס צו זאגן, אמר ליה, האט רבי נחמן אים געפרעגט, מאי שיאטיה דמר הכא, וואס זוכסטו דא, וואס ווער האט דיך אהער געברענגט? און די מפרשים זענען מסביר פשט ווער האט דיך אהער געברענגט ער האט דאך אים געשיקט די הזמנה, איז טייל מפרשים זאגן טאקע ער האט פארגעסן און אנדערע מפרשים זאגן אז נישט ער האט געשיקט פשט זיינע מענטשן די שטוב'ס מענטשן האבן געשיקט ער האט בכלל נישט געוואוסט וואס איז געווען דא, על כל פנים אמר ליה, האט רבי יהודה אים געענטפערט, טסקא דהזמנותא שדר מר אבתראי, דו האסט מיר געשיקט א שטר הזמנה וואס הייסט וואס איך בין דא? אמר ליה, האט רבי נחמן אים געענטפערט השתא שותא דמר לא גמירנא, טסקא דהזמנותא משדרנא למר, פשט דיין דיין לשון דיין שמועס דיין צחות הלשון פארשטיי איך ניטאמאל, וואלט איך דיר דען געשיקט א שטר הזמנה פאר אזא חשוב'ע מענטש? איז אפיק דיסקא דהזמנותא מבי חדיה איז געגאנגען רבי יהודה ער האט ארויסגענומען די שטר הזמנה פון זיין טאשקע, ואחזי ליה און עס געוויזן פאר ר' נחמן אמר ליה הא גברא והא דסקא קוק איך בין דא דאס איז די שטר הזמנה אמר ליה האט ר' נחמן געזאגט הואיל ואתא מר להכא אויב ער איז שוין אהער געקומען לישתעי מיליה איז לאמיר טאקע פירן דא די דין תורה כי היכי דלא לימרו מחנפי רבנן אהדדי אז מענטשן זאלן נישט זאגן אז די חכמים חנפ'ן זיך איינער די אנדערע לאמיר טאקע מאכן א דין תורה שוין האט מען געמאכט א דין תורה אמר ליה זאגט ר' נחמן צו רבי יהודה מאי טעמא שמתיה מר להאי גברא פארוואס האסטו אריינגעלייגט יענעם אין חרם? האט רבי יהודה געזאגט, ציער שליחא דרבנן, ער האט מצער געווען מיין שליח. האט ער אים געפרעגט, ונגדיה מר, האסט אים געדארפט שלאגן אויב אזוי, דרב מנגיד על מאן דמצער שליחא דרבנן, ווייל רב פלעגט שלאגן איינעם וואס האט מצער געווען א שליח פון א תלמיד חכם, האט רבי יהודה געענטפערט, דעדיף מיניה עבדי ליה, כ'האב אים געקנס'עט א בעסערע קנס, א הארבערע קנס פון מלקות, כ'האב אים אריינגעלייגט אין חרם. און ווי די מפרשים זענען מסביר פארוואס איז געקומען א הארבערע קנס, ווייל דא נישט נאר האט פארשעמט דעם שליח, ער האט פארשעמט רבי יהודה אליין, האט ער אים אריינגעלייגט אין חרם. שוין, פרעגט רבי נחמן מאי טעמא אכריז מר עליה דעבדא הוא פארוואס האסטו אויסגערופן ער איז א עבד, אמר ליה ענפערט רבי יהודה, ווייל דרגיל דקרי אינשי עבדי, ווייל ער איז צוגעוואוינט צו רופן אנדערע מענטשן עבד, ותנא, מ'האט געלערנט אין א ברייתא כל הפוסל פסול ואינו מדבר בשבחא לעולם, ואמר שמואל במומו פוסל וואס מ'האט פריערט געזען אז שמואל האט געזאגט אז איינער וואס רופט אנדערע פסול איז א סימן ער איז פסול מיט דעם מום, און אז ער רופט אנדערע עבד איז א סימן ער אליין איז א עבד. האט ר' נחמן געפרעגט, אימר דאמר שמואל למיחש ליה לאכרוזי עליה מי אמר, פשט שמואל האט געזאגט מ'דארף חושש זיין, אבער צו גיין מכריז זיין צו זאגן פאר א יעדעם אז ער איז באמת א עבד מהיכי תיתי, שוין, אדהכי והכי, פשט דער רבונו של עולם האט צוגעשטעלט דא א סייעתא דשמיא אז דערווייל, אמר ליה האי בר דיניה לר' יהודה, איז דער בעל דין האט זיך אנגערופן צו ר' יהודה, לדידי קרית לי עבדא, מיך רופסטו אן עבד, דאתינא מבית חשמונאי מלכא, איך בין אן אייניקל פון די מלכי חשמונאים, אמר ליה, האט רב יהודה געזאגט, הכי אמר שמואל, כל דאמר מדבית חשמונאי קאתינא עבדא, ווער ס'זאגט איך בין אן אייניקל פון די חשמונאים איז א סימן ער איז אן עבד, פארוואס? ווייל ווי רש"י איז מסביר, אז הורדוס האט אויסגעהארגעט אלע חשמונאים, און פון דעמאלטס און ווייטער האט זיך הורדוס אליין גערופן א חשמונאי, און זיינע קינדער און אייניקלעך אויכעט, יעצט הורדוס איז געווען אן עבד, איז כלל ישראל האט זיך נישט געוואלט משדך זיין מיט הורדוס און מיט וועם האט ער געטון שידוכים? מיט שפחות, ער, די קינדער האבן זיך משדך געווען מיט שפחות, איז פשט זיינע קינדער און זיינע אייניקלעך זענען טאקע עבדים, און ממילא אז איינער זאגט מדבית חשמונאי איז א סימן אז ער איז א אייניקל פון הורדוס, און ער איז אן עבד, און ממילא זאגט ר' יהודה, קוק, ביסט טאקע אן עבד, איז אמר ליה ר' נחמן הערט די מימרא וואס רב יהודה זאגט בשם שמואל, זאגט ער אבער צו רב יהודה לא סבר לה מר להא דאמר רב אבא אמר רב הונא אמר רב כל תלמיד חכם שמורה הלכה ובא אם קודם מעשה אמרה שומעין לו ואם לאו אין שומעין לו, פשט ס'איז דא א מימרא פון רב אז ווען א תלמיד חכם פסקנט עפעס און ווען א תלמיד חכם זאגט עפעס נאך פון זיינע רעבעס, איז דעמאלטס איז אזוי, טאמער ער פארציילט פאר זיין תלמידים ער זאגט נאך פאר זיין תלמידים א מימרא וואס ער האט געהערט פון זיין רעבן, און נאכדעם קומט אונטער א מעשה און מען וויל נוצן די פסק, קען מען טאקע פסק'ענען אזוי ווי ער האט נאכגעזאגט פון זיין רעבן, אבער טאמער קודם קומט אונטער א מעשה, און נאכדעם וואס קומט אונטער די מעשה רופט זיך אן א רב צו א דיין צו א פוסק דארט אז כ'האב טאקע געהערט פון מיין רעבע אז מען דארף אזוי און אזוי פסק'ענען, איז דא פסק'נט מען נישט אזוי, ווייל ס'קען זיין אז ער האט עס קיינמאל נישט געהערט פון זיין רעבע, נאר די סיבה וואס ער זאגט ער האט עס געהערט פון זיין רעבע איז ווייל ער וויל מען זאל פסק'ענען ווי אים. און ממילא קען מען נישט פסק'ן ווי אים ווייל ס'האלט נאך די מעשה, און ממילא זאגט ר' נחמן צו ר' יהודה, דו זאגסט טאקע נאך א מימרא פון שמואל אז ווער ס'זאגט מדבית חשמונאי קאתינא איז א סימן ער איז אן עבד, אבער ווען האסטו פארציילט די מעשה? האסט פארציילט די מעשה יעצט, ווען ס'איז געווען טאקע אזא מעשה ווען איינער האט זיך אנגערופן און געזאגט אז איך בין אן אייניקל פון די חשמונאים, אבער האסט עס נישט געזאגט פון פריער, און ממילא קען מען נישט פסק'ן אזוי, אמר ליה, האט ר' יהודה געענטפערט, הא איכא רב מתנה דקאי כוותי, גייטס פרעגטס רב מתנה ער האט אויך געהערט די מימרא פון שמואל. איז פארציילט די גמרא די סייעתא דשמיא איז געווען דא געוואלדיג רב מתנה לא חזייה לנהרדעא תליסר שני, דרייצן יאר האט מען אים נישט געזען אין נהרדעא, ההוא יומא אתא פונקט יענע טאג איז ער אנגעקומען, אמר ליה האט רב יהודה גערופן רב מתנה און ער האט אים געפרעגט דכיר מר מאי אמר שמואל כי קאי חדא כרעא אגודא וחדא כרעא במברא, געדענקסטו אפשר די מימרא וואס שמואל האט געזאגט ווען ער האט געהאט איין פיס, אויפן ברעג טייך און די אנדערע פיס אויף א בריק, אמר ליה האט רב מתנה געזאגט זיכער געדענק איך, הכי אמר שמואל, כל דאמר מדבית חשמונאי מלכא קאתינא, עבדא הוא, דלא אישתייר מינייהו, אלא ההיא רביתא, ווייל פון די חשמונאים איז גארנישט איבער געבליבן, ס'נאר איבער געבליבן איין מיידל, דסלקא לאיגרא, וואס זי איז ארויף אויף א דאך, בשעת זי האט געזען אז הורדוס וויל חתונה האבן מיט איר, איז זי ארויף אויף א דאך ורמיא קלא ואמרה, און זי האט זיך אנגערופן כל דאמר מבית חשמונאי אנא, עבדא הוא, ווער ס'זאגט ער איז אן אייניקל פון חשמונאים איז א קנעכט, ווייל איך בין די לעצטע אייניקל פון די חשמונאים, און פון מיר וועט נישט זיין קיין קינדער, נפלה מאיגרא ומיתה, זי איז אראפגעטאנצן פון דאך זי האט זיך געהארגעט. על כל פנים, זעהן מיר דא אז שמואל האט עס געזאגט, איז זאגט רב יהודה צו רב נחמן קוק האסט א ראיה רב מתנה האט אויך געהערט די מימרא, אכרוז עליה האט מען טאקע אויסגערופן אויף דעם מענטש דעבדא אז ער איז טאקע אן עבד, ההוא יומא, אין יענעם טאג אקרען כמה כתובתא בנהרדעא, האבן אסאך מענער צוריסן זייער כתובות אין נהרדעא, פשט די גאנצע משפחה פון דעם מענטש, איז געווען אסאך מענער וואס האבן חתונה געהאט מיט פרויען פון דער משפחה, מען האט געהערט אז ס'איז דא א פסול אין די משפחה, האבן אלע מענער גע'גט די פרויען, און זיי האבן נישט געדארפט באצאלן כתובה, ווייל ס'איז א בחינה פון א מקח טעות, איז ס'האט זיך געטון אסאך גט'ן אינעם שטאט יענעם טאג, איז כי קא נפיק, ווען רב יהודה איז ארויס, פון נהרדעא ער געוואלט אהיים גיין נפקי אבתריה למירגמיה איז אסאך מענטשן פונעם שטאט זענען אים נאכגעלאפן מ'האט אים געוואלט באשטייניגן ווייל ער האט גע'פסל'ט דארט א האלבע שטאט אמר להו האט רב יהודה זיי געזאגט הערט צו אי שתיקו שתיקו אז עטס וועטס שטיל בלייבן בלייבט שטיל ואי לא טאמער עטס וועטס דא בונטעווען מגלינא עלייכו עב איך מגלה זיין אויף ענק הא דאמר שמואל דאס וואס שמואל האט מיר געזאגט אז תרתי זרעייתא איכא בנהרדעא ס'איז דא צוויי משפחות אין נהרדעא חדא מקריא דבי יונה איין משפחה הייסט בי יונה וחדא מקריא דבי עורבתי די אנדערע משפחה הייסט עורבתי א ענין פון א עורב וואס א עורב איז א עוף טמא וסימניך ווילסט א סימן טמא טמא טהור טהור פשט משפחת בי יונה איז א כשרע משפחה משפחת עורב איז א פסול'ע משפחה ס'דא דארט פסולים איז די מענטשן האבן דאס געהערט יעצט ווי די מפרשים זענען מסביר אז אוואדע רב יהודה האט נישט געזאגט די נעמען. רב אמי רב אסי האבן מסדר געווען שס האבן זיי אריינגעלייגט דא די נעמען רב יהודה האט דאס סך הכל געזאגט אז טאמער עטס עטס ווארפן דא שטיינער עטס עטס בונטעווען עב איך פארציילן פאר יעדעם ווער די משפחה איז און ס'עט זיין דא נאך גיטין איז טאקע דער סטראשע האט געארבעט שדיוה לההוא ריגמא מידייהו די אלע וואס האבן געהאלטן שטיינער האבן עס אוועק געווארפן וקם אטמע בנהר מלכא די נהר מלכא איז געווען דארט א טייך איז פארשטאפט געווארן עס געווען דארט אזויפיל שטיינער זאגט אונז די גמרא ווייטער אויך כל מיני פסולים וואס רב יהודה האט מכריז געווען מכריז רב יהודה בפומבדיתא

וואס אלע משפחות דארט זענען פסול. אמר רב יהודה, האט רב יהודה אויך געזאגט, גובאי ס'איז דא א משפחה וואס רופט זיך גובאי, די סיבה וואס זיי רופן זיך גובאי איז ווייל גבעונאי, זיי קומען פון די גבעונים, פשט זענען פסול'ע, און די זעלבע זאך דורנוניתא, די סיבה וואס ס'הייסט דורנוניתא איז דראי נתינאי, ס'איז א כפר פון נתינים, פארדעם די אלע מענטשן וואס וואוינען דארט זענען פסול. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב יוסף, האט רב יוסף געזאגט, האי בי כובי דפומבדיתא, ס'געווען דארט אזא כפר לעבן פומבדיתא וואס האט זיך גערופן כובי, כולם דעבדי, אלע זענען אייניקלעך פון עבדים. זאגט די גמרא אמר רב יהודה אמר שמואל, האט רב יהודה אמר שמואל געזאגט, ארבע מאות עבדים, פיר הונדערט קנעכט, ואמרי לה, ס'איז דא וואס זאגן ארבעת אלפים עבדים, היו לו לפשחור בן אימר, האט פשחור בן אימר געווען א כהן אין די צייטן פון ירמי' האט געהאט אסאך עבדים, וכולם נטמעו בכהונה, און אלע האבן זיך אויסגעמישט מיט כהנים, פשט זיי האבן אלע געגעסן תרומה, א עבד פון א כהן מעג עסן תרומה, מענטשן האבן געמיינט זענען כהנים האבן זיי זיך אויסגעמישט מיט כהנים, און וכל כהן שיש בו עזות פנים אז מען זעט א כהן עזות פנים אינו אלא מהם איז א סימן אז א אייניקל דארט פון די פסול'ע כהנים, אמר אביי האט אביי געזאגט כולהו יתבן בשורא דבנהרדעא אלע זיצן אין די שורה פון נהרדעא, איז דא א מחלוקת אין די מפרשים וואס מיינט שורא בנהרדעא, טייל זאגן אז ס'איז געווען אזא גאס אין נהרדעא וואס דארט האבן געוואוינט די פסול'ע כהנים, אנדערע זאגן אז פארקערט ס'איז געווען לשבח אז אין בית מדרש פון פומבדיתא איז געווען א באנק דארט וואס האט געהייסן שורא דנהרדעא, נאך די ישיבה פון נהרדעא איז חרוב געווארן זענען זיי אלע אריבער צו פומבדיתא, און די פסול'ע כהנים זענען דארט געזעצן און פשט צום סוף זענען זיי געווארן בני תורה, זאגט די גמרא, ופליגא דרבי אלעזר, און שמואל קריגט זיך דא אויף רבי אלעזר דאמר רבי אלעזר אם ראית כהן בעזות מצח, אז דו זעסט א כהן אן עזות פנים אל תהרהר אחריו, זאלסטו נישט מיינען ס'איז א פסול'ע, שנאמר, ווייל שטייט אין פסוק ועמך כמריבי כהן, אז כהנים זענען אזעלכע אויפגערעגטע, ממילא איז עס נישט קיין סימן אויף גארנישט. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב אבין בר רב אדא אמר רב, כל הנושא אשה שאינה הוגנת לו, איינער וואס האט חתונה מיט א פסול'ע פרוי, איז כשהקדוש ברוך הוא משרה שכינותו, ווען די אייבערשטער וועט משרה זיין די שכינה אויף כלל ישראל, ס'טייטש בימות המשיח, מעיד על כל השבטים, ואין מעיד עליו, וועט דער רבונו של עולם כביכול מעיד זיין אויף אלע שבטים ווער זענען די כשר'ע, און נישט אויף דעם מענטש, נישט אויף דער וואס האט חתונה געהאט מיט א פסול'ע, שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק, שבטי קה עדות לישראל פשט אימתי הוי עדות לישראל, ווען וועט דער רבונו של עולם עדות זאגן אויף כלל ישראל ווער איז א כשר'ע איד ווער נישט, בזמן שהשבטים שבטי קה, ווען די שבטים זענען שבטי קה פירן זיך אויף ווי עס דארף צו זיין און האבן חתונה מיט כשר'ע פרויען, זאגט די גמרא אמר רב חמא בר רב חנינא, כשהקדוש ברוך הוא משרה שכינותו אין משרה אלא על משפחות מיוחסות שבישראל, די אייבערשטער איז נאר משרה די שכינה אויף די מיוחס'דיגע משפחות שנאמר, אזוי ווי שטייט אין פסוק בעת ההיא נאום ה' אהיה לאלקים לכל משפחות ישראל, לכל ישראל לא נאמר אלא לכל משפחות שטייט משפחות ישראל פשט נאר אויף די כשר'ע משפחות, איז דרך אגב דרש'נט די גמרא וואס שטייט ווייטער אין פסוק והמה יהיו לי לעם אמר רבה בר רב הונא זו מעלה יתירה יש בין ישראל לגרים, דאס איז א מעלה וואס כלל ישראל האט אויף גרים, פארוואס ווייל דאילו בישראל כתיב בהו, והייתי להם לאלקים, והמה יהיו לי לעם, ביי אידן שטייט אז קודם והייתי להם לאלקים, אז די אייבערשטער איז זיך מתקרב צו כלל ישראל אפילו אידן ווילן נישט, און די אייבערשטער איז נאנט מיט זיי, און ממילא איז שוין אטאמאטיש והמה יהיו לי לעם, כלל ישראל ווערט נתקרב צום רבונו של עולם, אבער ביי גרים שטייט פארקערט ואילו בגרים כתיב, מי הוא זה ערב את לבו לגשת אלי נאום ה', והייתם לי לעם, ואנכי אהיה לכם לאלקים, פשט קודם דארף דער גר וועלן נתקרב ווערן צום רבונו של עולם און נאכדעם ואהיה לכם לאלקים ווערט דער רבונו של עולם נאנט צו אים, זאגט די גמרא ווייטער אמר רב חלבו, קשים גרים לישראל כספחת, די גרים זענען שלעכט, שווער, פאר כלל ישראל אזוי ווי א ספחת, אזוי ווי איינער פון די נגעים, שנאמר אזוי שטייט אין פסוק, ונלוה הגר עליהם ונספחו על בית יעקב, כתיב הכא ונספחו כתיב התם לשאת ולספחת, ס'איז א לשון פון א ספחת, א לשון פון א נגע, פשט די גרים זענען זייער שווער פאר כלל ישראל, איז רש"י לערנט פשט, ווייל זיי זענען נישט זהיר אין די מצוות, און זיי טוען עבירות און אנדערע אידן לערנען זיך אפ פון זיי, תוס' ברענגט אנדערע פשטים איינע פון די פשטים וואס תוס' ברענגט איז פארקערט, זיי זענען אזוי מין מדקדק במצוות, אז ס'איז א קטרוג אויף כלל ישראל. זאגט די גמרא ווייטער, אמר ר' חמא בר חנינא, האט ר' חמא בר חנינא געזאגט כ כשהקדוש ברוך הוא מטהר שבטים, ווען ס'וועט קומען די צייטן פון משיח, און די רבונו של עולם וועט אויסרייניגן די שבטים, ווער זענען די כשר'ע ווער זענען די פסול'ע, איז די ערשטע וואס גייט, וואס די אייבערשטער גייט מטהר זיין איז שבטו של לוי מטהר תחילה קודם עט די רבונו של עולם מטהר זיין שבט לוי די כהנים, שנאמר, ווייל שטייט אין פסוק, וישב מצרף ומטהר כסף וטיהר את בני לוי, וזקק אותם כזהב וככסף והיו לשם מגישי מנחה בצדקה, זעהט מען אז ווען משיח עט קומען עט דער רבונו של עולם אויסרייניגן כלל ישראל פון אלע פסול'ע משפחות, זאגט אבער די גמרא, אמר ר' יהושע בן לוי ר' יהושע בן לוי קריגט זיך, ר' יהושע בן לוי האלט כסף מטהר ממזרים, שנאמר וישב מצרף ומטהר כסף. פשט, לויט די פריערדיגע פשט, לויט ווי ר' חמא בר חנינא האט גע'דרשנ'ט, איז אז דער פסוק גייט ארויף אז די אייבערשטער וועט מטהר זיין כלל ישראל אויסרייניגן כלל ישראל פון אלע פסול'ע משפחות, ר' יהושע בן לוי זאגט פארקערט, די אייבערשטער וועט מטהר זיין כלל ישראל פשט אפילו די פסול'ע עלן אויך ווערן כשר, פשט, כסף מטהר ממזרים, געלט איז מטהר ממזרים ווי רש"י איז מסביר אז די ממזרים האבן געלט, און ממילא טוען זיי שידוכים מיט כלל ישראל, און נאכדעם וואס זיי ווערן אויסגעמישט מיט כלל ישראל, עט זיי שוין די רבונו של עולם נישט צוריק מפריד זיין, נאר בימות המשיח עלן אלע ווערן כשר. זאגט טאקע די גמרא מאי מגישי מנחה בצדקה שטייט דארט סוף פסוק מגישי מנחה בצדקה, אמר רבי יצחק, צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל, שמשפחה שנטמעה נטמעה, אז די אייבערשטער האט געטון א צדקה מיט כלל ישראל, אז א משפחה וואס איז געמישט איז געמישט, פשט ווען משיח עט קומען, עט די אייבערשטער נישט אויסקלויבן די כשר'ע פון די פסול'ע נאר אלעס וועט זיין כשר, אז ס'איז געמישט איז געמישט, און דאס מיינט מגישי מנחה בצדקה אז די כהנים וועלן קענען זיין מגישי מנחה זיי וועלן קענען טון די עבודה בצדקה אלס די צדקה פון די רבונו של עולם ווייל די רבונו של עולם גייט נישט אויסוועלן די פסול'ע פון די כשר'ע.